בעזרת השם יתברך, מסכת סוכה, דף מ"א, מיר הייבן אן דף מ"א, עמוד א', אינמיטן די עמוד ביי די משנה, זאגט די הייליגע משנה, בראשונה, וואס טייטש אין די צייטן פון בית המקדש, היה לולב ניטל במקדש שבעה, ובמדינה יום אחד, פלעגט זיין די חיוב ד' מינים אין בית המקדש אלע זיבן טעג, אבער אין אלע אנדערע פלעצער, נישט אין בית המקדש, האט מען נאר געשאקלט אתרוג לולב די ערשטע טאג. פארוואס? ווייל שטייט דאך אין פסוק ולקחתם לכם ביום הראשון נאר איין טאג, אין בית המקדש שטייט ושמחתם לפני השם אלקיכם שבעת ימים, דארט איז געווען זיבן טעג אבער איבעראל אנדערש נאר איינס, משחרב בית המקדש, אבער נאכן חרבן, התקין ר' יוחנן בן זכאי שיהא לולב ניטל במדינה שבעה, האט ר' יוחנן בן זכאי מתקן געווען אז מען זאל שאקלן אתרוג לולב אלע זיבן טעג, זכר למקדש, א זכר וואס איז געווען אין די צייטן פון בית המקדש, זאגט די משנה נאך א תקנה פון רבי יוחנן בן זכאי, ושיהא יום הנף כולו אסור, יום הנף דאס די טאג וואס מ'איז מניף די הנפת העומר, ס'טייטש די צווייטע טאג פסח, וואס מן התורה בזמן הזה מעג מען שוין פון אינדערפרי עסן חדש, האט רבי יוחנן בן זכאי מתקן געווען אז ניין, מ'זאל נישט עסן חדש א גאנצע טאג. איז וואס רעדט מען דא? איז כידוע שטייט אין פסוק ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה עד הביאכם את קרבן אלקיכם מען טאר נישט עסן קיין תבואה יעדע יאר די נייע תבואה פון יאר איז אסור באיסור חדש ווי לאנג מען איז נישט מקריב דעם קרבן עומר יעצט אזוי בעצם אין פסוק איז דא א סתירה ווייל אין פסוק פון איין זייט שטייט עד עצם היום הזה וואס איז משמע אז ברגע וואס ווערט טאג די צווייטע טאג פסח מעג מען שוין עסן חדש, פון די צווייטע זייט איז משמע אין פסוק עד הביאכם את קרבן אלקיכם אז מען דארף ווארטן ביז מען איז מקריב די עומר נישט גראד אינדערפרי קען מען עסן, נאר וואס דען די גמרא אין מנחות דרשנ'ט אז ס'איז טאקע אויף צוויי באזונדערע זמנים, אין די צייטן וואס איז געווען בית המקדש האט מען געדארפט ווארטן עד הביאכם את קרבן אלקיכם ביז נאך מען איז מקריב די עומר, אבער נאכן חורבן בית המקדש היינטיגע צייטן וואס מען איז סיי ווי סיי נישט מקריב די עומר איז אינדערפרי מעג מען שוין עסן חדש, דאס איז עד עצם היום הזה, נאר וואס דען רבי יוחנן בן זכאי מתקן געווען אז נישט אזוי, מען זאל ווארטן ביז ביינאכט מען זאל נישט עסן קיין חדש ווילאנג ס'גייט נישט אריבער דער טאג, מען וועט שוין זען די גמרא די טעם, זאגט די הייליגע גמרא, מנלן דעבדינן זכר למקדש, רבי יוחנן בן זכאי האט געמאכט א זכר למקדש, וואו זעט מען אזא זאך פון א פסוק אז מען דארף מאכן אזעלכע תקנות זכר למקדש, אמר רבי יוחנן, ענטפערט רבי יוחנן דאמר קרא, ווייל שטייט אין פסוק די נביא זאגט אין ירמיה, כי אעלה ארוכה לך וממכותיך ארפאך נאם השם, כי נדחה קראו לך, ציון היא דורש אין לה, אז די גוים זאגן זענען מגנה ארץ ישראל, און זיי זאגן דורש אין לה, איז דורש אין לה מכלל דבעיא דרישה, זעהן מיר אז עס איז טאקע א גנות, עס איז א גנאי אז עס איז נישט דא קיין דורש, נישט דא איינער וואס טראכט פון ארץ ישראל, זעהן מיר אז דבעיא דרישה, מען דארף יא טראכטן, מען דארף יא טוהן זאכן זכר לחורבן, און דאס איז א מקור אז מען מאכט די אלע תקנות. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזעהן אין די משנה, ושיהא יום הנף כולו אסור, זאגט די גמרא מאי טעמא, וואס איז טאקע די טעם פון די תקנה פון רבי יוחנן בן זכאי? ענטפערט די גמרא, ווייל מהרה יבנה בית המקדש, די בית המקדש וועט געבויט ווערן, ויאמרו, און מענטשן עלן זאגן, אשתקד, מי לא אכלנו בהאיר מזרח, וואס טייטש אן די תקנה פון רבי יוחנן בן זכאי וואלט אויסגעקומען, אז די צווייטע טאג פסח גראד אינדערפרי, וואלט מען אנגעהויבן עסן חדש, יעצט משיח העט קומען, מ'וועט בויען בית מקדש השלישי, עט אויך אזוי זיין, מענטשן וועלן געדענקען פון פאריאר, אז גראד אינדערפרי קען מען עסן חדש, השתא נמי ניכול, מענטשן וועלן אויך ווייטער וועלן עסן, ואינהו לא ידעי, אבער מענטשן וועלן נישט וויסן, דאשתקד דלא הוה בית המקדש, אז פאריאר איז נישט געווען קיין בית המקדש, האיר מזרח התיר פארדעם טאקע אינדערפרי האט מען געמעגט, אבער השתא דאיכא בית המקדש, דאס יאר איז שוין דא א בית המקדש, עומר מתיר, דארף מען צואווארטן ביז צום עומר, און מענטשן עלן דאס נישט וויסן, דערפאר האט רבי יוחנן בן זכאי מתקן געווען מ'זאל נישט עסן ביז ביינאכט, אזוי ארום ווען משיח העט קומען און ס'העט געבויט ווערן בית מקדש, עט קיינער נישט נכשל ווערן אין די איסור חדש פאר מ'עט מקריב זיין דעם עומר. פרעגט אבער די גמרא דאיבני אימת, ווען רעדט זיך דא ס'טייטש וואס איז די חשש בית מקדש עט געבויט ווערן ווען, אילימא דאיבני בשיתסר, עסט וועלן זאגן ס'עט געבויט ווערן טאקע די צווייטע טאג פסח, הרי התיר האיר מזרח, ס'טייטש טאמער משיח קומט צווייטע טאג פסח נאכמיטאג, איז סתם אזוי אינדערפרי האט מען שוין געמעגט עסן חדש יעצט משיח קומט טוישט זיך גארנישט איז נישט דא אזא חשש אלא נאר דאיבני בחמיסר מען איז חושש אז בית מקדש וועט געבויט ווערן א טאג פריער ס'טייטש די פופצן טאג די ערשטע טאג פון פסח און ממילא וועלן מענטשן נישט וויסן מען וועט עסן אינדערפרי און מען דארף בעצם צואווארטן צום קרבן אבער מחצות היום ולהלן תשתרי פארוואס זאגט רבי יוחנן בן זכאי מען זאל ווארטן ביז ביינאכט וואלט ער געדארפט מאכן א תקנה מען זאל ווארטן ביז חצות פארוואס ווייל דהא תנן מיר האבן געלערנט אין א משנה אין מנחות אז אפילו אין די צייטן פון בית המקדש הרחוקים מותרין מחצות היום ולהלן, האט מען שוין געמעגט עסן אפילו מענטשן האבן געוואוינט ווייט און האבן נישט געוואוסט פונקט ווען מ'איז מקריב דעם קרבן, פון חצות האט שוין יעדער געמעגט עסן חדש פארוואס? לפי שאין בית דין מתעצלין בו, ווייל בית דין איז זיך נישט מתעצל אין דעם, וואס טייטש מ'מאכט זיכער אז די כהנים זאלן עס שנעל מקריב זיין, איז ביז חצות איז זיכער אז מ'האט שוין מקריב געווען דעם עומר, און שוין ווייטער, פארוואס האט רבי יוחנן בן זכאי געדארפט מאכן די תקנה מען זאל צואווארטן ביז ביינאכט, פארוואס נישט נאר ביז חצות? ענטפערט די גמרא, לא צריכא, דאיבני בלילה, אי נמי סמוך לשקיעת החמה, ס'טייטש מ'איז חושש אז משיח העט קומען און די בית המקדש העט געבויט ווערן ביינאכט ממש ביינאכט אדער אביסל פארנאכטס פון דעם צווייטן טאג פסח, און ממילא דא העט שוין זיין א פראבלעם, ווייל דא העט מען זיין פארנומען מיטן בויען בית המקדש, ס'העט נישט זיין גענוג צייט צוצוגרייטן די עומר אז אלעס זאל זיין גרייט ביז חצות, און ווי רש"י ברענגט די גאנצע סדר פון צוגרייטן די עומר איז געווען א לאנגע זאך, און במילא אז ס'העט נישט זיין גרייט ביז חצות, מענטשן עלן עסן, דערפאר האט רבי יוחנן בן זכאי געזאגט צו ווארטן ביז ביינאכט, ביז ביינאכט איז זיכער אפילו ווען משיח העט קומען אז מ'העט שוין האבן מקריב געווען די עומר, און דערפאר העט קיינער נישט נכשל ווערן, אזוי זאגט די גמרא איין פשט אין די תקנה פון רבי יוחנן בן זכאי, רב נחמן בר יצחק אמר, זאגט א צווייטע פשט אין גאנצן, זאגט ער רבי יוחנן בן זכאי בשיטת רבי יהודה אמרה, רבי יוחנן בן זכאי גייט דא כשיטת רבי יהודה, און בעצם רבי יהודה איז געווען סאך נאך רבי יוחנן בן זכאי, נאר ווי רש"י רעדט אויס אז פשט ביידע האבן געהאט די זעלבע דרש, רבי יהודה האט עס מקבל געווען פון זיין רעבעס פון זיין רעבעס ביז רבי יוחנן בן זכאי, אבער ביידע האבן געזאגט די זעלבע זאך אז וואס? דאמר מן התורה הוא אסור, ס'טייטש דער איסור צו עסן חדש א גאנצע טאג איז נישט קיין תקנה וואס רבי יוחנן בן זכאי האט מתקן געווען, נאר בעצם ס'מן התורה, איי וואס פאסט א לשון אין די משנה התקין רבי יוחנן בן זכאי, די גמרא וועט זיך באלד שטעלן אויף דעם. על כל פנים ביידע האבן געהאלטן ס'איז מן התורה פארוואס דכתיב ווייל עס שטייט אין פסוק עד עצם היום הזה, און ביידע האבן געהאלטן עד עיצומו של יום וקסבר עד ועד בכלל, ביידע האבן געהאלטן אז די עצם היום הזה מיינט נישט ביז אינדערפרי, אז אינדערפרי מן התורה די צווייטע טאג פסח מעג מען שוין עסן חדש ובזמן הזה ניין, זיי האבן געהאלטן עד ועד בכלל, אז מען דארף טאקע מן התורה צואווארטן ביז ביינאכט. און ממילא פאר דעם האט טאקע רבי יוחנן בן זכאי געזאגט מען זאל צואווארטן מען זאל ווארטן ביז ביינאכט ווייל דאס איז מן התורה, פרעגט איבער די גמרא, קענסטו דען אזוי זאגן אז רבי יוחנן בן זכאי און רבי יהודה ביידע האלטן דעם זעלבן דרש ומי סבר ליה כוותיה, רבי יוחנן בן זכאי האלט דען ווי רבי יהודה? והא מפליג פליג עליה, זיי קריגן זיך, דתנן, מיר האבן געלערנט א משנה אין מנחות אז משחרב בית המקדש התקין רבי יוחנן בן זכאי שיהא יום הנף כולו אסור, אמר רבי יהודה, והלא מן התורה הוא אסור, דכתיב עד עצם היום הזה, עד עצומו של יום, זעהן מיר רבי יוחנן בן זכאי האלט איין זאך און רבי יהודה האלט א צווייטע זאך, רבי יוחנן בן זכאי האלט ס'איז מדרבנן, און רבי יהודה איז דער וואס האלט ס'איז מן התורה, און וויאזוי זאגסטו ביידע האלטן ס'איז מן התורה? ענטפערט די גמרא ניין! ביידע האלטן טאקע ס'איז מן התורה! נאר רבי יהודה הוא דקא טעי, רבי יהודה האט געהאט א טעות. הוא סבר מדרבנן קאמר, רבי יהודה האט געמיינט אז רבי יוחנן בן זכאי האלט מדרבנן. אבער ולא היא בעצם ס'איז נישט אזוי, ס'איז געווען א מיספארשטענדעניש. מדאורייתא קאמר, ביידע האלטן אז מן התורה טאר מען גאנץ צווייטע טאג פסח נישט עסן קיין חדש, איי פרעגט די גמרא והא התקין קאמר, אין משנה שטייט דאך אז התקין ר' יוחנן בן זכאי, זעהט מען ס'א תקנה, נישט מן התורה, ענטפערט די גמרא, מאי התקין? דרש והתקין, ס'טייטש ר' יוחנן בן זכאי האט געדרשנט די פסוק, אזוי ווי מ'האט געזעהן אז עד ועד בכלל, אז די צווייטע טאג פסח טאר מען מן התורה נישט עסן קיין חדש, און במילא האט ער געמאכט א תקנה, ס'טייטש ער האט מעורר געווען כלל ישראל אז זאלטס נישט זיין צוגעוואוינט צו די אלטע מנהגים אז ביי חצות קען מען שוין עסן חדש, נאר ניין, יעצט נאכן חורבן דארף מען צואווארטן ביז ביינאכט. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, יום טוב הראשון של חג שחל להיות בשבת, ווען די ערשטע טאג סוכות געפאלט אין שבת, וואס היינטיגע צייטן נאכן חורבן, וועלמיר זעהן אין די המשך הגמרות אז חז"ל האבן מתקן געווען אפילו די ערשטע טאג יום טוב, ווען ס'געפאלט שבת שאקלט מען נישט אתרוג לולב, אבער אין די צייטן פון בית המקדש איז די ערשטע טאג יום טוב האבן חז"ל נישט גוזר געווען מ'זאל נישט שאקלען נאר טאמער די ערשטע טאג יום טוב איז געפאלן שבת האט מען יא געשאקלט אתרוג לולב און במילא טאקע דא רעדט מען אין צייטן פון בית המקדש איז כל העם מוליכין את לולביהם לבית הכנסת איז ערב שבת האט מען שוין געטראגן די ד' מינים אין בית מדרש פארוואס ווייל טראגן טאר מען דאך נישט ס'דאך שבת ממילא האט מען עס געטראגן פון ערב שבת און למחרת שבת אינדערפרי משכימין ובאין כל אחד ואחד מכיר את שלו ונוטלו איז מען אויפגעשטאנען פרי מען איז געקומען אין בית מדרש און יעדער איינער האט זיך דערקענט זיין ד' מינים און אזוי האט מען עס גענומען און יוצא געווען די מצוה מפני שאמרו חכמים פארוואס האט יעדער איינער געדארפט נעמען דווקא זיינס פארוואס האט מען נישט געקענט ארומטוישן יעדער זאל נעמען עפעס איינע פון די ד' מינים ווייל חכמים האבן געזאגט אין אדם יוצא ידי חובתו ביום טוב הראשון בלולבו של חבירו מען קען נישט יוצא זיין מיט יענעמס אתרוג לולב און במילא האט מען יעדער געדארפט מקפיד זיין צו נעמען דווקא זיינס אבער די שאר ימות החג אדם יוצא ידי חובתו בלולבו של חבירו די רעשט פון די טעג יום טוב קען מען שוין יוצא זיין מיט יענעמס אויך און במילא די קפידה איז נאר געווען די ערשטע טאג זאגט די משנה ווייטער רבי יוסי אומר רבי יוסי האט געזאגט יום טוב הראשון של חג שחל להיות בשבת ושכח והוציא את הלולב לרשות הרבים וואס איז טאמער איינער האט פארגעסן? ער האט יא געטראגן די ד' מינים אין רשות הרבים, ער האט עס געוואלט טראגן בית מדרש, ער האט געוואלט טראגן צו א רבי זיך אויסלערנען ווי אזוי מען שאקלט דערמיט, על כל פנים טאמער דאס איז געשען, וואס בדרך כלל ווען מען איז דאך עובר אויף א לאו שבת, מען איז עובר אויף איינע פון די ל"ט מלאכות, דארף מען ברענגען א חטאת, איז דא איז פטור, דארף מען קיין חטאת נישט ברענגען, פארוואס? מפני שהוציאו ברשות, ברשות מיינט נישט ער האט טאקע געהאט רשות, נאר די נקודה איז היות עס איז געווען דא א עוסק במצוה, ער איז געווען פארנומען מיט א מצוה, איז ביי טעה בדבר מצוה האלט ר' יוסי אז מען איז נישט חייב צו ברענגען א חטאת. זאגט די הייליגע גמרא, מנא הני מילי, וואס איז די מקור אז א מענטש קען נישט יוצא זיין מיט זיין חבר'ס ד' מינים די ערשטע טאג יום טוב? דתני רבנן, ווייל מ'האבן געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין פסוק ולקחתם, ולקחתם איז א לשון רבים, דרש'ט מען שתהא לקיחה ביד כל אחד ואחד אז יעדער איינער איז מצווה אויף די מצוה פון ד' מינים, נישט אז בית דין איז מצווה אז זאל זיין ד' מינים נאר יעדער מצווה באזונדער, ווייטער פון דעם שטייט לכם, דרש'ט מען משלכם, עס דארף זיין דווקא דיינס, להוציא את השאול ואת הגזול, א געבארגטע ד' מינים אדער א גע'גנב'טע איז מען נישט יוצא מיט דעם, מכאן אמרו חכמים, פון דא האבן חז"ל געזאגט אין אדם יוצא ידי חובתו ביום טוב הראשון של חג בלולבו של חברו, אלא אם כן נתנו לו במתנה, אז א מענטש קען נישט יוצא זיין מיטן חבר'ס ד' מינים, נאר טאמער ער קריגט עס במתנה, נישט געבארגט און נישט גע'גנב'עט. זאגט די ברייתא, ומעשה ברבן גמליאל ור' יהושע ור' אלעזר בן עזריה ור' עקיבא שהיו באין בספינה, עס איז געווען א מעשה זענען געקומען מיט א שיף, ס'איז געווען ערשט טאג יום טוב, ולא היה לולב אלא לרבן גמליאל בלבד, עס איז נאר געווען א ד' מינים נאר ר' גמליאל האט געהאט, שלקחו באלף זוז, טויזנט זוז האט ער געצאלט פאר דעם, מילא נטלו רבן גמליאל ויצא בו, קודם האט ער יוצא געווען, ונתנו לר' יהושע במתנה, ער האט עס איבערגעגעבן צו ר' יהושע במתנה, נטלו ר' יהושע ויצא בו, ר' יהושע האט געשאקלט ער האט עס גענומען ער האט יוצא געווען מיט דעם, נתנו לרבי אלעזר בן עזריה במתנה, ער האט עס איבערגעגעבן פאר רבי אלעזר בן עזריה במתנה, נטלו רבי אלעזר בן עזריה ויצא בו, ונתנו במתנה לרבי עקיבא, נטלו רבי עקיבא ויצא בו, והחזירו לרבן גמליאל, ער האט עס צוריקגעגעבן על כל פנים זעהן מיר אז מען איז נאר יוצא טאמער מען געבט עס במתנה, נישט סתם אז מען בארגט עס, פרעגט יעצט די גמרא דרך אגב, למה לי למימר החזירו, פארוואס פירט די ברייתא אויס אז רבי עקיבא האט עס צוריק געגעבן צו רבי גמליאל? וואס פאר שייכות האט עס מיטן מעשה? די עיקר נקודה וואס די ברייתא קומט אונז לאזן הערן אז מען מעג עס געבן במתנה, מען טאר עס נישט בארגן, אבער וואס פשט ס'איז צוריק אנגעקומען צו רבי גמליאל? נאר וואס דען זאגט די גמרא, מילתא אגב אורחא קא משמע לן, מתנה על מנת להחזיר שמה מתנה, אז מען מעג געבן א מתנה על מנת להחזיר, און ממילא רבי גמליאל האט איבערגעגעבן די ד' מינים א מתנה על מנת להחזיר, פון דעסטוועגן זאגט די ברייתא ס'הייסט א גוטע מתנה און מען קען יוצא זיין אזוי די ד' מינים, כי הא דאמר רבא, אזוי ווי רבא האט אמאל געזאגט, אז טאמער איינער זאגט הילך אתרוג זה על מנת שתחזירהו לי, איינער געט א מתנה פאר זיין חבר די ד' מינים, על מנת אז יענער געט עס אים צוריק, איז אזוי, נטלו ויצא בו החזירו, יצא, טאמער די חבר שאקלט און שפעטער געט ער צוריק, האט ער יוצא געווען, לא החזירו טאמער ער געט עס נישט צוריק צום סוף, לא יצא, האט ער נישט יוצא געווען, פארוואס ווייל די גאנצע מתנה איז בטל, מילא זעהן מיר אז ס'העלפט א מתנה על מנת להחזיר, פרעגט די גמרא אויך בדרך אגב, למה לי למימר שלקחו באלף זוז, פארוואס דארף שטיין אז רבי גמליאל האט געקויפט פאר טויזנט זוז ווי קומט עס אריין דא, ענטפערט די גמרא, להודיעך כמה מצוות חביבות עליהן, דיר צו קומען לאזן הערן די חביבות המצוה, וויפיל געלט ר' גמליאל האט זיך געלאזט קאסטן פאר די ד' מינים, זאגט די גמרא אז מען רעדט שוין פון חביבות המצוה, אמר ליה מר בר אמימר לרב אשי, אבא מיין טאטע אמימר, צלויי קא מצלי ביה, א גאנץ דאווענען האט ער אנגעכאפט די ד' מינים אלס חביבות המצוה ער האט עס אזוי שטארק ליב געהאט, פרעגט די גמרא מיתיבי, וויאזוי האט ער זיך געקענט אזוי פירן? מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, לא יאחוז אדם תפילין בידו וספר תורה בחייקו ויתפלל, א מענטש זאל נישט האלטן די תפילין אדער א ספר תורה אין די האנט און דאווענען, פארוואס? ווייל היות וואס ער האלט עס אין די האנט, ער איז א גאנצע צייט זיין טרוד ס'זאל נישט אראפפאלן, עט ער נישט קענען האבן א גוטע כוונה ביים דאווענען, און די זעלבע זאך, ולא ישתין בהן מים, מ'זאל נישט משתין זיין ווען מען האלט די תפילין אדער א תורה אין די האנט, פארוואס? ווייל מען דארף אפווישן די ניצוצות, ממילא קען מען דאס נישט האלטן אין די האנט, ולא יישן בהן, לא שינת קבע, ולא שינת עראי, מען טאר זיך נישט לייגן שלאפן אפילו א שינת עראי טאמער מען האלט די תפילין אין די האנט, טאמער ס'ליגט אויפן קאפ האט מען שוין געזען פריערדיגע סוגיות, אבער ווען ס'ליגט אין די האנט איז אויך דא א חשש מ'וועט איינשלאפן אפילו שינת עראי ס'עט אראפפאלן, ממילא טאר מען נישט, ואמר שמואל, שמואל לייגט נאך צו, א סכין, וקערה, א מעסער אדער א קערה וואס איז אנגעפילט מיט עסן, כיכר אדער א ברויט ומעות אדער געלט, הרי אלו כיוצא בהן, האט אויך די דין אז מען טאר נישט דאווענען ווען מען האלט עס אין די האנט, פארוואס ווייל ס'איז דא א חשש טאמער די מעסער העט אראפפאלן, אדער די טעלער העט אראפפאלן, די ברויט העט אראפפאלן, די געלט העט אראפפאלן, און ס'עט נפסד ווערן, און ממילא דער מענטש וועט נישט האבן קיין גוטע כוונה ביים דאווענען, דערפאר טאר מען דאס אויך נישט האלטן, אבער על כל פנים זעהן מיר, מען טאר נישט האלטן עפעס אין די האנט בשעת מען דאווענט, און פארוואס שטייט דא אז אמימר האט יא געהאלטן די ד' מינים אין די הענט? ענטפערט די גמרא, התם, לאו מצוה נינהו, וטריד בהו, טאקע אז ס'איז נישט קיין מצוה, סתם האלטן תפילין אין די הענט, ס'איז נישט א מצוה צו האלטן די תפילין אין די הענט, איז טאקע א מענטש א גאנצע טרוד ס'זאל נישט אראפפאלן, אבער הכא דא, לגבי די ד' מינים מצוה נינהו, איז א מצוה, ולא טריד בהו, און דער מענטש נישט טרוד אין דעם, פארוואס? ווייל ווי רש"י זאגט אז די חביבות המצוה וואס איז דא צו די ד' מינים איז גורם אז דער מענטש זאל נישט זיין טרוד מיט דעם, זאגט די גמרא תניא ר' אלעזר בן צדוק אומר, כך היה מנהגן של אנשי ירושלים, אזוי איז טאקע געווען די מנהג, אדם יוצא מביתו ולולבו בידו, א מענטש ארויס פון שטוב מיט די ד' מינים אין די הענט, הולך לבית הכנסת לולבו בידו, קורא קריאת שמע ומתפלל ולולבו בידו, קורא בתורה ונושא את כפיו, טאמער ער דארף ליינען די תורה אדער נשיאת כפיים א כהן, מניחו על גבי קרקע, לייגט עס אראפ אויף די ערד, ער קען עס נישט האלטן אין די הענט, ווייל מען דארף דאך אנכאפן די תורה, אדער א כהן וואס דיכנט דארף דאך אויך נוצן די הענט, ממילא לייגט מען עס אראפ. און די זעלבע זאך זאגט די ברייתא, הולך לבקר חולים ולנחם אבלים לולבו בידו, טאמער מען גייט מבקר חולה זיין ניחום אבלים, האלט מען ד' מינים אין די הענט, ווי איז שייך ניחום אבלים יום טוב, זאגן שוין די מפרשים, ס'רעדט זיך נישט ממש ניחום אבלים, נאר איינער וואס איז אים געשטארבן איינער פון די קרובים יום טוב אליין, ער גייט זיצן שבעה נאך יום טוב, אבער די מנהג איז געווען מ'איז געקומען צו אים אין שטוב, מען האט אלעמאל געהאלטן די ד' מינים אין די הענט, נכנס לבית המדרש, טאמער איינער גייט אריין בית מדרש לערנען, איז דארט משגר לולבו ביד בנו ביד עבדו ביד שלוחו, געבט מען איבער די ד' מינים פאר א צווייטן, פארוואס? ווייל מען דארף זיך אריין טוהן אין סוגיות ממילא קען מען דאס נישט האלטן ס'דא א חשש ס'וועט אראפפאלן, על כל פנים מאי קמשמע לן, וואס איז די חידוש פון די אלע זאכן? זאגט די גמרא להודיעך כמה היו זריזין במצוות, דיר צו לאזן הערן וויפיל די אנשי ירושלים זענען זריז במצוות, אז איבעראל האבן זיי זיך געדרייט אזוי מיט די ד' מינים.